מסורת, א לעבן מיט גליק און סוקסעס. דא האט איר א קורצע שאלות ותשובות סעסיע פון הרב יצחק הערש בינעט מנהל מסורת. שאלה נומבער זעקס און פֿופֿציק, א פרוי פרעגט, איר מאן רעדט צו איר אסאך מאל נישט שיינע ווערטער איבער איר ווי משוגענער וכדומה, אדער נארישע מענטש וכדומה, און אסאך מאל איז עס אפילו אין פראנט פון אנדערע מענטשן אדער די אייגענע קינדער, און זי פרעגט וואס זאל זיין איר צוגאנג צו דעם איבער איר מאנ'ס נישט שיינע ווערטער צו איר. לגבי די חשוב'ע שואלת'ס און אלע צוהערער, לגבי די שאלה וויאזוי צו ריספאנדן אדער וואס צו טון אדער טראכטן איבער דעם אז א מאן רעדט נישט קיין שיינע ווערטער, רופט אן די פרוי מיט נישט קיין שיינע נאמען וכדומה. אזוי ווי אסאך אנדערע שאלות וואס איז זייער שווער צו באטראכטן די דיטעילס אין די וואס נאך ליגט דא אין דעם, אין די מעשה ווען ס'איז נאר געפרעגט אזוי אויף א האטליין קען מען אונז פרובירן צו באטראכטן וואס איז על כל פנים שייך צו טראכטן און מיטטיילן מיט די צוהערער מיט די שואלת און אלע צוהערער וועגן צו טראכטן אין אזא נקודה. ווען אונז הערן אז א מאן רעדט נישט שיין אויף זיין ווייב קען עס קומען פון צוויי וועגן, ס'קען מיינען אז ס'איז סתם בעצם דער מענטש איז זייער מחשיב זיין ווייב, דער אינגערמאן איז נאנט מיט זיין ווייב ער איז איר מחשיב באופן כללי על כל פנים נישט. פארשטייט זיך אויב ער וואלט איר מורדיג מחשיב געווען אדער מורדיג אכטונג געגעבן אויף איר וואלט ער מסתמא פרובירט נישט צו רעדן אזוי און זיכער נישט אין פראנט פון די קינדער אבער על כל פנים ס'צייגט נישט אויף עפעס א טיפערע ווייטאג אדער דיסעפוינטמענט אדער צומישעניש וואס ער האט מיט זיין ווייב נאר פשוט א חסרון פון פארשטאנד אין די זהירות ער איז שוין מער צוגעוואוינט ווי מענערישע בית מדרש'דיגע רעדן בחור'ישע רעדן ווי מ'ערלויבט זיך צו ווארפן ווערטער אזוי און ער איז נישט גענוג סענסיטיוו צו כאפן אז אין פראנט פון אנדערע און קינדער איז נאך אסאך הארבער, און בכלל די איידלקייט פון א פרוי, דאס וואלט געווען איין וועג, אדער קען עס קומען מער פון א טיפערע זאך אז דער מענטש איז פארווייטאגט איבער זיין ווייב, ס'צייגט א ווייטקייט, ס'צייגט א נישט קיין נישט קיין צופרידנהייט, א דיסעפוינטמענט, א אנטוישונג, א א צומישעניש איבער די וועלט פון פרויען בכלל, און וואס דאס איז טאקע אפט א מציאות ווען מענער וואס האבן נישט קיין גוטע קשר מיט זייער ווייב און זיי טייטשן עס אויס אלס פרויען זענען שווערע בריאים, פרויען זענען נישט קיין מענטשן מיט וועם מען קען האנדלען ווייל זיי האבן פשוט נאכנישט אויסגעארבעט וויאזוי מען האנדלט מיט א פרוי, און ממילא ערלויבן זיי זיך צו ווארפן אזעלכע בייזוויליגע ווערטער אקעגן זיין ווייב, אקעגן די פרוי, אקעגן פרויען בכלל, אקעגן זיין ווייב, מיט א ז, עס קומט מיט א זלזול און א און א גרינגשעצונג אין די וועלט פון פרויען, ממילא איז זיכער פאסיג צו באטראכטן צו איז דאס פון די ערשטע געדאנק און די ערשטע מהלך וואס באופן באופן כללי באופן כללי איז דער מענטש א מאן צופרידן און די קשר איז גאנץ גוט, פארשטייט זיך ס'איז זיכער דא דא פלאץ צו פארבעסערן די קשר, אבער על כל פנים די קשר איז גאנץ גוט, ממילא דעמאלטס וואלט די נושא געווען מער צו צו אדרעסירן ווי די וועלט פון פרויען, די געפילן, די די. די הייקלקייט און בפרט בפני אחרים, פארנט פון די קינדער אדער אנדערע מענטשן, און מיטטיילן ווי שטארק ס'טוט וויי וכדומה, נישט מאכן פון דעם א גרויסע עסק. אם אויב ס'איז די אנדערע פאל איז אויך נישט פאסיג צו מאכן א גרויסע עסק, אבער דעמאלטס איז דאס א שטארקע סימן אז די קשר איז נישט אין א גוטע פלאץ און ס'איז צורך שיפור גדול, מ'דארף דאס גוט פארבעסערן און זען וויאזוי מ'קען צוזאמברענגען די פאר פאלק אויף א וועג אז די מאן זאל איינזען אז האבן א פרוי איז א ווערטפולע זאך און א פרוי מיט אלע אירע נארישקייטן אפשר און די פרוי'ס וועג און די מאנ'ס וועג פון טראכטן, איז עס א ווערטפולע זאך און א גוטע זאך און וויאזוי ער קען טרעפן א טעם און געשמאק אין די קשר. הצלחה און הנאה. פאר קאמענטארן אדער הערות, אדער שיקן א שאלה דירעקט צום מנהל הרב יצחק הערש בינעט, קענט איר אימעילן צו די אימעיל אדרעס, rebyhbinet עט מסורת דאט קאם, REBYHBINET עט עם עי עס או איי אר אי עס, רעב וויי עידזש בינעט עט מסורת דאט קאם. מסורת, א לעבן מיט גליק און סוקסעס.